בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף קט, מ'הייבמיר אן דף קט עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן ביי די גמרא נאך די משנה, זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, מ'האמיר געזען די משנה, הגוזל את אביו ונשבע לו ומת, איינער וואס האט באגנבעט זיין טאטן, און ער האט געשוואוירן פאר זיין טאטן אז ער האט נישט געגנבעט, שפעטער איז די טאטע געשטארבן, און יעצט איז די זון מודה אז ער האט געגנבעט, איז נארמאל, א גזלן וואס האט געשוואוירן איז מודה, דארף צאלן קרן וחומש ואשם, אבער דא, אז ער איז די זון, איז לכאורה פאר וועם זאל ער צאלן? פאר זיך אליין? איז לכאורה דארף ער נישט באצאלן. זאגט אבער די משנה ס'איז נישט אזוי, הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו, האט די משנה געזאגט ער דארף צאלן, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך אז די גנב זאל האלטן די גזילה ביי זיך, נאר ס'דארף ארויסגיין פון זיין רשות און ממילא זאל ער עס געבן צו די אנדערע יורשים, אדער צו זיין ברודערס אדער צו זיין פעטערס, אבער פאר זיך קען ער דאס נישט האלטן. איז זאגט יעצט די הייליגע גמרא אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, אפילו לארנקי של צדקה, ווי רש"י זאגט אם אינו מוצא יורש לאביו, טאמער איינער טרעפט נישט א יורש פאר זיין טאטן, איז קען ער געבן די געלט אפילו פאר צדקה, אבער די עיקר איז אז ביי אים אין טאש בלייבט עס נישט, ווייל מען דארף מקיים זיין די מצוה פון השבה. אמר רב פפא לייגט רב פפא צו, וצריך שיאמר זה גזל אבי, נישט סתם ער זאל דאס געבן פאר צדקה, נאר בשעת ער געבט עס פאר צדקה זאל ער זאגן זה גזל אבי, מיט דעם איז ער מקיים די מצוות השבה. פרעגט יעצט אבער די גמרא, אמאי. פארוואס איז באמת אזוי די דין? נמחליה לנפשיה, פארוואס זאל דער זון זיך נישט קענען אליין מוחל זיין? פשט לאמיר זאגן דער זון איז די איינציגסטע יורש, איז בשעת די טאטע האט געלעבט איז ער געווען די גזלן, די טאטע געווען די נגזל, האט ער געדארפט צאלן פארן טאטן, יעצט אז די טאטע געשטארבן איז פשט ער האט געירש'נט דעם נגזל, איז פשט די זון איז סיי די גזלן און סיי די נגזל, איז זאל די זון זיך אליין מוחל זיין און פארטיג, געפטר'ט אן עסק. ווער זאגט אז ווען ער איז זיך אליין מוחל דארף ער נאך מקיים זיין מצות השבה? יעצט, אין אמת'ן אריין, ווער זאגט מען קען טאקע מוחל זיין? פשט, מהיכי תיתי ס'קען זיין אז ס'דא א מצוה פון השבה און ס'איז נישטא אזא זאך אז א נגזל זאל מוחל זיין פאר א גזלן, איז אויף דעם זאגט די גמרא מי לא תנן, האמער דען נישט געלערנט די משנה דף קג מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש? אז טאמער די נגזל האט מוחל געווען פארן גזלן אויפן קרן האמער דארט געזען אין די משנה דארף נישט די גזלן נאכגיין ביז מדי, אבער על כל פנים וואס זעהן מיר דארט? אלמא בר מחילה הוא זעהט מען קלאר אין די משנה אין דף קג אז מ'קען מוחל זיין א גזילה, איז אויב מ'קען מוחל זיין א גזילה זאל דער זון זיך אליין מוחל זיין, ענטפערט די גמרא, אמר ר' יוחנן ענטפערט ר' יוחנן לא קשיא, הא רבי יוסי הגלילי, הא רבי עקיבא, פשט ווי מ'וועט שוין זעהן ס'דא א מחלוקת רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא, וואס ווי ר' יוחנן גייט דא מסביר זיין, האלט רבי יוסי הגלילי אז ביי גזילה איז שייך מחילה, רבי עקיבא האלט, ס'איז נישט שייך קיין מחילה, און ממילא ווי רבי יוחנן גייט זאגן אז אונזער משנה גייט כשיטת רבי עקיבא, און אז רבי עקיבא האלט מ'קען נישט מוחל זיין איז פשט די זון קען זיך נישט אליין מוחל זיין, מה שאין כן די משנה דף קג גייט כשיטת רבי יוסי הגלילי אז ס'איז יא שייך מחילה, און פארדעם שטייט דארט טאקע אז די נגזל קען מוחל זיין פארן גזלן, יעצט וואו איז דא א מחלוקת? רבי עקיבא רבי יוסי הגלילי דתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא גייט ארויף אויפן פסוק, וואס מ'עט אויך זעהן די קומענדיגע משנה, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם, פשט די פסוק רעדט פון איינער א נגזל וואס האט נישט קיין גואל ער האט נישט קיין יורש, איז זאגט דארט די פסוק אז האשם המושב להשם לכהן, אז וואס טוט מען אז די נגזל האט נישט קיין יורש, געבט מען די גזילה צוריק. פארן באשעפער כאילו פשט מ'דארף עס געבן פאר כהנים, איז שטעלט זיך די קשיא וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים, איז דען דא א איד וואס האט נישט קיין יורשים נאר וואס דען, אלא בגזל הגר הכתוב מדבר, פשט די פסוק רעדט דא פון איינער וואס האט באגזל'ט א גר, און ער האט געשוואוירן צו לייקענען, ער האט געשוואוירן אז ער האט נישט באגזל'ט, שפעטער האט ער מודה געווען, זאגט די פסוק אז אזא סארט איד דארף צאלן קרן חומש ואשם פארן גר, וואס איז טאמער די גר איז געשטארבן און ער האט נישט קיין יורשים, זאגט די פסוק אז מ'געבט די געלט להשם לכהן, פאר די כהנים כאילו ס'גייט דורך די אייבערשטער, אבער על כל פנים זאגט דאך די ברייתא הרי שגזל הגר ונשבע לו, טאמער איינער האט באגזלט א גר און ער האט געשוואוירן אז ער האט נישט באגזלט און שפעטער האט ער מודה געווען, איז ושמע שמת הגר ער האט געהערט אז די גר איז געשטארבן, איז וואס טוט מען? אזוי ווי מען האט יעצט געזען דא אין פסוק דארף מען נעמען די קרן וחומש, און מען דארף עס געבן פאר די כהנים, איז והיה מעלה כספו ואשמו לירושלים, האט ער גענומען די געלט די קרן וחומש און אויך די קרבן אשם, אויפן וועג צו ירושלים, וואס דארט אין ירושלים וועט ער מקריב זיין דעם אשם, ער וועט געבן די געלט פאר די כהנים, נאר וואס, אויפן וועג צו ירושלים, ופגע באותו הגר, האט ער געטראפן דעם גר, וואס ער האט זיך איינגערעדט אז דער גר איז טויט, אדערווייל זעט ער דער גר איז דא, דער גר לעבט, איז קען ער געבן יעצט די קרן וחומש פארן גר, אבער וואס וזקפו עליו במלוה, פשט די גר האט געזאגט פאר דעם איד דארפסט מיך נישט יעצט באצאלן, עסט מיך שוין באצאלן א צווייטע מאל, פשט אז דערווייל וועט עס זיין אזוי ווי א הלוואה, אז כאילו איך האב דיר פארבארגט געלט, און יעצט נאכדעם ומת, איז די גר טאקע געשטארבן, איז זכה הלה במה שבידו, דברי רבי יוסי הגלילי, האלט רבי יוסי הגלילי אז היות וואס די גר איז געשטארבן איז. אלע זיינע נכסים זענען הפקר, ווער איז זוכה אין דער קרן וחומש? דער גזלן אליין, ער איז דער וואס האט עס, און במילא קען ער עס האלטן פאר זיך. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט ניין, רבי עקיבא זאגט, אין לו תקנה עד שיוציא גזילו מתחת ידו, נישט דא אזא זאך אז א גזלן האלט די געלט ביי זיך, נאר וואס דען, ער דארף זען זאל ארויסגיין פון זיין הענט פשט ער דארף עס געבן פאר די כהנים, ווייל רבי עקיבא האלט ס'דא א מצוה פון השבה, אז ס'דא א מצוה פון השבה איז נישט דא אזא זאך אז א גזלן קען לייגן די געלט אין טאש ס'דארף ארויסגיין פון זיין טאש, אזא מחלוקת האמער דא צווישן רבי יוסי הגלילי און רבי עקיבא, איז יעצט איז רבי יוחנן מסביר די מחלוקת זאגט רבי יוחנן אזוי, לרבי יוסי הגלילי לא שנא לנפשיה לא שנא לאחרים מצי מחיל, פשט ווי רבי יוחנן לערנט, בשיטת רבי יוסי הגלילי, אז רבי יוסי הגלילי האלט אז א גזילה קען מען מוחל זיין אפילו טאקע איז דא א מצוות השבה, אבער דאס איז אלץ ביז ווען מ'איז מוחל, ברגע וואס מ'איז מוחל איז מער נישט דא די מצוה פון השבה, און פאר דעם טאקע האלט ער ביי א גר וואס די גר איז געשטארבן איז די גזלן איז זוכה אין די חוב און ער קען מוחל זיין, פשט די גזלן קען מוחל זיין פאר זיך. און פונקט ווי מ'קען מוחל זיין פאר זיך קען מען אויך מוחל זיין פאר יענעם, פארדעם טאקע די משנה אין דף ק"ג גייט אויך כשיטת ר' יוסי הגלילי, וואס דארט זעט מען אז די נגזל קען מוחל זיין פאר'ן גזלן. יעצט, דרך אגב, פארוואס האט געדארפט שטיין דא אין די ברייתא אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס זקפו עליו במלווה, אז די גר און די גזלן האבן זיך אפגעשמועסט אז ס'גייט מער נישט זיין א גזילה, פון יעצט און ווייטער גייט מען עס אנקוקן ווי א הלוואה, איז ווי מ'עט שוין זען ווי ר' יוחנן לערנט אז אין הכי נמי אפילו ס'איז נישט זקפו עליו במלווה האלט ר' יוחנן אויכעט. אז די גזלן איז זוכה אין דעם און ער קען מוחל זיין פאר זיך, איי פארוואס שטייט דא זקפו עליו במלוה, עמיר זען די גמרא וועט באלד רעדן פון דעם, אבער דאס איז די שיטה פון ר' יוסי הגלילי, ווייטער, לר' עקיבא, לא שנא אחרים, ולא שנא לנפשיה, לא מצי מחיל, פשט ווי ר' יוחנן לערנט, בשיטת ר' עקיבא איז נישט דא אזא זאך מוחל זיין א גזילה, ווייל היות ס'איז דא א מצות השבה, איז דארף מען מקיים זיין די מצות השבה, איז נישט שייך דאס מוחל צו זיין. איז פאר דעם טאקע ביי גזל הגר זאגט רבי עקיבא אז אפילו ס'איז זקפו עליו במלווה ברגע וואס די גר איז געשטארבן קען נישט יעצט די גזלן מוחל זיין פאר זיך ווייל ס'איז נישט שייך צו מוחל זיין ביי קיין גזילה, און אונזער משנה וואס ביי אונזער משנה זעט מען אויכעט אז די זון קען נישט מוחל זיין פאר זיך. גייט כשיטת רבי עקיבא, קומט אויס די משנה דף ק"ג גייט כשיטת רבי יוסי הגלילי, און די משנה ביי אונז גייט כשיטת רבי עקיבא, יעצט רבי יוחנן לייגט צו א נקודה וואס אונז האבן ארויסגערעדט, ולרבי יוסי הגלילי, הוא הדין דאפילו לא זקפו במלווה, פשט דאס וואס שטייט זקפו במלווה איז אוודאי לויט רבי יוסי הגלילי איז עס נישט נוגע עס איז נישט קיין חילוק זקפו במלווה נישט זקפו במלווה לויט רבי יוסי הגלילי קען די גזלן מוחל זיין פאר זיך, און זיך פטר'ן מיט דעם פון צו באצאלן. איי פארוואס שטייט זקפו עליו במלווה? זאגט ר' יוחנן והאי דקתני זקפו עליו במלווה להודיעך כחו דר' עקיבא. די עיקר חידוש איז בשיטת ר' עקיבא אז דאפילו זקפן עליו במלווה אז אפילו די גזלן און די נגזל, די גר, האבן זיך אפגערעדט צווישן זיך אז פון יעצט און ווייטער גייט מען עס נישט אנקוקן ווי א גזילה, מען גייט עס אנקוקן ווי א הלוואה, פון דעסוועגן האלט ר' עקיבא, אין לו תקנה עד שיוציא גזילה מתחת ידו, אז ער האט זיך נאך אלץ נישט געפטר'ט פון די מצוות השבה, איז פאר דעם האלט ר' עקיבא אז מען דארף זען די געלט זאל ארויסגיין פון טאש, מען דארף נאך אלץ באצאלן די געלט פאר די כהנים, איז אזוי איז ר' יוחנן מסביר די סתירה פון אונזער משנה און די משנה דף ק ג, אז די משנה דף ק"ג גייט כשיטת ר' יוסי הגלילי אז ס'איז שייך צו מוחל זיין א גזילה, מה שאין כן אונזער משנה גייט כשיטת ר' עקיבא אז ס'איז נישט שייך צו מוחל זיין א גזילה. יעצט, ווי רבי יוחנן איז מסביר, אז רבי יוסי הגלילי האלט ס'איז שייך מוחל צו זיין א גזילה, סיי פאר זיך סיי פאר יענעם, און רבי עקיבא האלט ס'איז נישט שייך צו מוחל זיין א גזילה, סיי פאר זיך סיי פאר יענעם. מתקיף לה רב ששת פרעגט אבער רב ששת, אי הכי, טאמער די רבי יוחנן איז גערעכט, אז לויט רבי יוסי הגלילי קען מען אלעמאל מוחל זיין אויף א גזילה, סיי פאר זיך און סיי פאר יענעם, און די משנה אין דף ק ג גייט כשיטת רבי יוסי הגלילי, אויב אזוי לרבי יוסי הגלילי לשמעינן לנפשיה וכל שכן לאחרים, פשט אויב אזוי פארוואס רעדט זיך די משנה אין דף ק ג בציור אז די נגזל איז מוחל פארן גזלן, פארקערט גאר די משנה וואלט געדארפט זאגן די גרעסערע חידוש אז לויט רבי יוסי הגלילי נישט נאר די נגזל קען מוחל זיין פאר די גזלן נאר די נגזל קען זיך אליין מוחל זיין, און פארשטייט זיך טאמער מ'עט הערן א חידוש אז די נגזל קען זיך אליין מוחל זיין פארשטייט זיך ער קען מוחל זיין פארן גזלן. און די זעלבע זאך פרעגט רב ששת אין ר' עקיבא, לשמעינן לאחרים דלא מצי מחיל, וכל שכן לנפשיה דלא מצי מחיל פשט ווי ר' יוחנן האט מסביר געווען איז אז אונזער משנה גייט כשיטת ר' עקיבא. איז פרעגט רב ששת, טאמער ר' עקיבא האלט טאקע אז ס'נישט שייך מחילה ביי גזילה סיי פאר זיך און סיי פאר יענעם, איז פארוואס רעדט אונזער משנה בציור פון א טאטע מיט א זון, וואס די משנה זאגט אז די זון קען זיך אליין נישט מוחל זיין? די משנה געדארפט זאגן די גרעסערע חידוש, אז נישט נאר א מענטש קען זיך נישט אליין מוחל זיין אפילו פאר יענעם, קען מען אויך נישט מוחל זיין א גזילה לויט ר' עקיבא, איז אז די משנה האט דאס נישט געזאגט, איז ר' ששת מדייק אז אוודאי איז סיי אונזער משנה און סיי די משנה אין דף ק ג מוז גיין כשיטת איין תנא, ס'איז נישט צוויי אנדערע תנאים וואס דער איין תנא האלט אז פאר זיך קען מען נישט מוחל זיין, פאר יענעם קען מען יא מוחל זיין, פאר דעם דף ק ג וואס מ'רעדט פון יענעם איז שייך מחילה, און ביי אונז וואס מ'רעדט פון זיך איז נישט שייך מחילה, און פאר דעם אלא אמר רב ששת זאגט טאקע רב ששת אנדערש ווי רבי יוחנן, זאגט רב ששת, הא והא רבי יוסי הגלילי, אבער כי קאמר רבי יוסי הגלילי דמצי מחיל לאחרים, אבל לנפשיה לא מצי מחיל, פשט זאגט רב ששת, לענין רבי עקיבא קריגט זיך נישט רב ששת, רב ששת איז אויך מודה אז רבי עקיבא האלט ס'איז נישט שייך קיין מחילה ווען ס'קומט צו גזילה נישט פאר זיך נישט פאר יענעם, אבער בשיטת רבי יוסי הגלילי דא קריגט זיך רב ששת, ווייל ווי רבי יוחנן האט מסביר געווען אז רבי יוסי הגלילי האלט מען קען אלעמאל מוחל זיין סיי פאר זיך סיי פאר יענעם, דא זאגט רב ששת ס'איז נישט ריכטיג, ווייל דאס וואס רבי יוסי הגלילי האט געזאגט מ'קען מוחל זיין דאס איז נאר פאר יענעם, פאר זיך אליין איז רבי יוסי הגלילי אויך מודה אז מען קען נישט מוחל זיין, און פאר דעם ביי דער משנה דף ק ג דארט, דאס גייט כשיטת רבי יוסי הגלילי, אלץ גייט כשיטת רבי יוסי הגלילי, איז דער משנה דף ק ג וואס מען רעדט פון מוחל זיין פאר אנדערע, דארט שטייט טאקע אין דער משנה מען קען מוחל זיין, אבער ביי אונזער משנה וואס מען רעדט פון א טאטע און א זון מוחל זיין פאר זיך, מוחל זיין פאר זיך איז רבי יוסי הגלילי אויך מודה, מען קען נישט מוחל זיין פאר זיך, איי למעשה האבן מיר דאך א פראבלעם, ווייל די מחלוקת פון רבי יוסי הגלילי און רבי עקיבא איז דאך געווען ביי א גזל הגר, וואס דארט זאגט רבי יוסי הגלילי אז ברגע וואס די גר איז געשטארבן דארף מען מער נישט באצאלן, וואס איז פשט? לכאורה ווייל מען קען מוחל זיין פאר זיך, ווי רב ששת איז דאך יעצט מסביר, זאגט דאך רבי יוסי הגלילי מען קען נישט מוחל זיין פאר זיך, איז אויף דעם זאגט רב ששת, אלא אמאי זכה הלה במה שבידו, משום דזקפן עליו במלוה, פשט רב ששת האלט אנדערש ווי רבי יוחנן לגבי די נקודה אויכעט, רבי יוחנן האט געזאגט אז זקפן עליו במלוה איז לאו דווקא, די עיקר סיבה וואס איז געשטאנען זקפן עליו במלוה איז אלס די שיטת רבי עקיבא, אז רבי עקיבא האלט אפילו ס'איז זקפן עליו במלוה קען מען נישט מוחל זיין, אויף דעם קריגט זיך רב ששת, זאגט רב ששת, ווייסט פארוואס רבי יוסי הגלילי האלט אז ביי דעם גזל הגר ווען דער גר איז געשטארבן דארף נישט די גזלן באצאלן? דייקא ווייל ס'איז געווען זקפן במלוה, פשט היות וואס ס'איז געווען זקפן במלוה, די גר מיט די גזלן האבן אפגעמאכט אז די גזלן גייט אים מער נישט דארפן צוריק צאלן בתורת גזילה נאר בתורת הלוואה, איז כאילו די גר האט מוחל געווען ווייל דער גר האט געזאגט דארפסט מער נישט צאלן די גזילה נאר בתורת הלוואה, איז היות וואס דער גר האט מוחל געווען איז פשט ער האט מוחל געווען פאר אנדערע, און רבי יוסי הגלילי האלט מען קען מוחל זיין פאר אנדערע, פאר דעם טאקע זאגט רבי יוסי הגלילי אז דער גזלן קען האלטן די געלט פאר זיך, אבער אין הכי נמי טאמער ס'וועט נישט זיין זקפן עליו במלוה, נאר דער גזלן וועט וועלן פאר זיך אליין מוחל זיין, דא איז אוודאי נישט שייך מוחל צו זיין פאר זיך. אזוי ענטפערט רב ששת. רבא אמר רבא זאגט פונקט פארקערט פון רב ששת, רבא האלט אז בשיטת רבי יוסי הגלילי קען מען נישט איינזעצן די ביידע משניות, ווייל רבי יוסי הגלילי האלט אז אלעמאל קען מען מוחל זיין סיי פאר זיך סיי פאר יענעם, סיי ס'איז זקפן עליו במלווה סיי ס'איז נישט זקפן עליו במלווה, און ממילא אונזער משנה עט נישט שטימען מיט רבי יוסי הגלילי, אבער וואס זאגט רבא? הא והא רבי עקיבא, כי אמר רבי עקיבא דלא מצי מחיל לנפשיה, אבל לאחרים מצי מחיל, פשט זאגט רבא אז רבי עקיבא איז די תנא וואס האלט אז פאר זיך קען מען נישט מוחל זיין פאר אנדערע קען מען יא, איז פאר דעם לויט רבי עקיבא שטימט די ביידע משניות, די משנה דף ק ג שטימט כשיטת רבי עקיבא ווייל רבי עקיבא איז אויך מודה פאר אנדערע קען מען מוחל זיין, און אונזער משנה שטימט מיט רבי עקיבא ווייל רבי עקיבא האלט אז פאר זיך קען מען נישט מוחל זיין, יעצט למעשה האבן מיר דאך געזען רבי עקיבא האלט אין די ברייתא ביי דעם גזל הגר אז אפילו ס'איז זקפן עליו במלווה קען נישט די גזלן האלטן די געלט פאר זיך, איז ווייל רבא האלט אז זקפן עליו במלווה מיינט גארנישט, זקפן עליו במלווה טוישט נישט די זאך פון א גזילה צו א הלוואה, ס'הייסט דאך אלץ א גזילה, איז ווייטער איז עס כאילו דער גזלן איז מוחל פאר זיך, און ווי מ'שמועסט מיר דאך יעצט לויט רבי עקיבא ווי רבא זאגט דא קען נישט א מענטש מוחל זיין פאר זיך גארנישט פאר דעם האלט טאקע רבי עקיבא אז דער גזלן דארף באצאלן, אבער פאר יענעם איז רבי עקיבא אוודאי מודה מ'קען מוחל זיין, איז פאר דעם טאקע די משנה דף קג שטימט כשיטת רבי עקיבא, קומט אויס למעשה אז אונז האבן געהאט דריי מהלכים, אונז האבן געהאט די מהלך פון רבי יוחנן אז רבי יוסי הגלילי האלט מען קען אלעמאל מוחל זיין פאר זיך און פאר יענעם, רבי עקיבא האלט מען קען קיינמאל נישט מוחל זיין נישט פאר זיך און נישט פאר יענעם, און די משנה דף קג גייט כשיטת רבי יוסי הגלילי און אונזער משנה גייט כשיטת רבי עקיבא, און אונז האבן געהאט די מהלך פון רב ששת. וואס רב ששת האט געזאגט אז לויט רבי עקיבא איז טאקע קיינמאל נישט שייך קיין מחילה, אבער לויט רבי יוסי הגלילי פאר זיך איז נישט שייך מחילה פאר יענעם יא, איז פארדעם האט רב ששת געזאגט אז ביידע משניות גייען כשיטת רבי יוסי הגלילי, און מ'האמיר געהאט די מהלך פון רבא וואס רבא האט געזאגט אז לויט רבי יוסי הגלילי קען מען אלעמאל מוחל זיין, לויט רבי עקיבא איז דא די חילוק צווישן זיך און יענעם, פאר זיך נישט פאר יענעם יא, איז ביידע משניות גייען כשיטת רבי עקיבא, אבער וואס לויט רבא'ס מהלך קומט אויס אז רבא העט האלטן בשיטת רבי יוסי הגלילי, אז רבי יוסי הגלילי האלט אז אלעמאל קען מען מוחל זיין, סיי פאר זיך סיי פאר יענעם, וואס בעצם רבי יוחנן האט אויך אזוי געלערנט בשיטת רבי יוסי הגלילי, איז פרעגט יעצט די גמרא אויף רבא, וואס בעצם די קשיא קען מען אויך פרעגן אויף רבי יוחנן, אז מכלל דרבי יוסי הגלילי סבר אפילו לנפשיה נמי מצי מחיל, קומט אויס אז ווי רבא האט געענטפערט, און די זעלבע זאך ווי מען שמועסט מער ווי רבי יוחנן האט געענטפערט, איז אז לויט רבי יוסי הגלילי קען מען אלעמאל מוחל זיין סיי פאר זיך סיי פאר יענעם, אבער אויב אזוי שטעלט זיך די קשיא, אלא גזל הגר דקאמר רחמנא נתינה לכהנים, היכי משכחת לה, אויב אזוי ווי איז שייך די פסוק וואס מען האט פריערט גע'דרש'נט, וואס מען וועט אויך זען אין די קומענדיגע משנה, אז ווען איינער באגזל'ט א גר, און די גר שטארבט אן יורשים, זאגט די פסוק מען דארף געבן די געלט פאר די כהנים, ווי איז דא אזא היכי תמצא? ברגע וואס די גר איז געשטארבן איז די גזלן איז זוכה אין די חוב און ער איז עס מוחל פאר זיך איז פארטיג דארף ער פאר קיינעם נישט באצאלן, און ווען איז שייך עס צו באצאלן פאר די כהנים, אמר רבא ענפערט רבא, הכא במאי עסקינן, כשגזל את הגר ונשבע לו, ומת הגר והודה לאחר מיתה, פשט טאמער די גזלן איז מודה נאך מיתה, איז דא דבעידנא דאודי קנאו ה' ונתנו לכהנים ברגע וואס ער איז מודה איז כאילו די אייבערשטער כביכול איז דאס קונה און געבט עס פאר די כהנים דעמאלטס אוודאי דארף מען געבן די געלט פאר די כהנים מה שאין כן דאס וואס אונז האבן געשמועסט אז רבי יוסי הגלילי האלט מ'קען מוחל זיין פאר זיך דאס איז ווען די גזלן איז מודה בחיי הגר וואס היות ער האט מודה געווען בחיי הגר איז כאילו ס'איז געווארן א חוב בחיי הגר ווילאנג ער האט נישט מודה געווען איז אינגאנצן נישט געווען דא א חוב. איז טאמער ס'איז געווארן א חוב א דין ממוני בחיי הגר דא האלט רבא האלט ר' יוחנן בשיטת ר' יוסי הגלילי אז טאקע ווען די גר העט שטארבן קען די גזלן מוחל זיין פאר זיך און דארף פאר קיינעם נישט באצאלן דאס געלט. זאגט די גמרא ווייטער. בעי רבינא, האט רבינא געפרעגט אן איבעיא, גזל הגיורת מאי, וואס איז טאמער איינער האט באגזלט א גיורת, ער האט געשוואוירן אז נישט, שפעטער נאכדעם וואס זי איז געשטארבן זי האט נישט קיין יורשים האט ער מודה געווען, צו דא זאגט מען אויכעט אז די געלט די קרן חומש ואשם גייט פאר די כהנים, איז די שאלה איז איש אמר רחמנא ולא אישה, אין פסוק שטייט ואם אין לאיש גואל, איז אפשר די דין נאר ביי א מאן, נישט ביי א פרוי, או דילמא אורחיה דקרא הוא. אפשר ניין, אפשר איש מיינט ביידע סיי א מאן סיי א פרוי. ענטפערט די גמרא, אמר ליה רב אהרן לרבינא, תא שמע, דתניא, מ'קען א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אויפן פסוק טאקע וואס שטייט איש, דרש'נט די ברייתא איש אין לי אלא איש אישה מנין, ווי ווייסט מען אז די אלע דינים איז אויך געזאגט געווארן ביי א פרוי, נאר וואס דען זאגט די ברייתא כשהוא אומר המושב הרי כאן שניים, איז רש"י זאגט צוויי פשטים, איין פשט זאגט רש"י אז שטייט א געדאפלטע לשון להשיב און אויך המושב, איז פשט סיי פאר מאן סיי פאר פרוי, א צווייטע פשט זאגט רש"י אז שטייט א געדאפלטע לשון אשם, פשט שטייט להשיב האשם און האשם המושב, איז פון די געדאפלטע לשון זעהט מען אז דער דין איז סיי ביי גר סיי ביי גיורת, איי אויב אזוי זאגט די ברייתא אם כן מה תלמוד לומר איש, און פארוואס זאגט די פסוק א לשון זכר א לשון איש, נאר וואס דען זאגט די ברייתא איש אתה צריך לחזור אחריו, אם יש לו גואלים אם לאו, קטן, אי אתה צריך לחזור אחריו בידוע שאין לו גואלים, פשט די סיבה פארוואס שטייט אין פסוק איש, איז ווייל די תורה קומט אונז לאזן הערן אז ווען ס'איז א איש, ס'איז א גר א גדול, איז דא ווער זאגט האט נישט קיין יורשים, דארפסט גיין זוכן, אפשר האט ער אמאל חתונה געהאט מיט איינעם, אפשר האט ער געהאט קינדער, אפשר האט ער יורשים, איז ביי א גדול איז דאס שייך, אבער ביי א קטן, זאגט די פסוק, די פסוק קומט אונז לאזן הערן אז א קטן האט נישט קיין קינדער, פשט פון דא טאקע לערנט מען ארויס אז ביי א קטן דארף מען נישט חושש זיין אז אפשר האט ער ערגעץ קינדער ווייל א קטן קען נישט האבן קיין קינדער. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, האשם המושב להשם לכהן, דרש'נט די ברייתא, קנאו השם, ונתנו לכהן שבאותו משמר, פשט להשם לכהן איז די אייבערשטער כאילו איז קונה דעם גזל הגר, און ער געבט עס פאר די כהנים פון יענע משמר, ווייל די כהנים, האבן דאך נישט אלע כהנים געארבעט אין בית המקדש די זעלבע צייט, נאר די כהנים זענען געווען צוטיילט אויף פיר און צוואנציג משמרות יעדע וואך, האט געארבעט אן אנדערע משמר, איז די משמר פון יענע וואך, פון די וואך וואס דעמאלטס ברענגט די גזלן זיין גזילה אין בית המקדש, און מיט די אשם איז די משמר פון יענע וואך איז זוכה אין די גזל הגר. יעצט אתה אומר לכהן שבאותו משמר, או אינו אלא לכל כהן שירצה, אפשר קען די גזלן פשוט צוריקגעבן פאר יעדע כהן פאר וועלכע ער וויל, ווער זאגט ס'דארף גיין צו די כהנים פון יענע משמר? נאר וואס דען, כשהוא אומר שטייט אין פסוק ווייטער דארט, מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו, וואס דאס גייט ארויף אויף די אשם גזילות וואס מ'דארף ברענגען, איז הרי לכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר, פשט פונקט ווי די אשם גזילות דארף מען ברענגען אין בית המקדש און ווער וועט עס מקריב זיין די כהנים פון יענע משמר, איז די זעלבע זאך די אשם המושב, די קרן וחומש, גייט אויכעט צו די כהנים פון יענע משמר. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, האבן געלערנט אין א ברייתא, הרי שהיה גוזל כהן, פשט וואס איז טאמער א כהן לאמיר אים רופן משה, איז משה איז א כהן, משה האט בא'גנב'עט א גר, און ער האט געשוואוירן פארן גר אז נישט, שפעטער די גר איז געשטארבן, האט ער מודה געווען, איז דאך די דין אז ביי אזא ציור דארף מען צאלן קרן חומש ואשם, יעצט וואס איז טאמער דער משה איז פונקט יענע וואך גייט ארבעטן אין בית המקדש, ס'איז זיין משמר, איז אפשר קען ער זאגן מנין שלא יאמר הואיל ויוצא לכהנים והרי הוא תחת ידי יהא שלי פשט אפשר קען יעצט משה מאכן א קל וחומר מ'וועט שוין זעהן וואסער קל וחומר אז היות וואס איז יעצט זיין משמר איז דארף ער נישט יעצט צאלן קרן וחומש פאר די אלע אנדערע כהנים פונעם משמר נאר ער קען עס האלטן פאר זיך אין טאש און ער קען מאכן א קל וחומר ודין הוא אי בשל אחרים הוא זוכה בשל עצמו לא כל שכן פשט מה דאך אנדערע גזל הגר'ס וואס מענטשן ברענגען אין בית המקדש וועט אלס אנקומען צו אים ווייל ער איז דאך אין דעם משמר איז כל שכן זיין אייגענע גזילה וואס ער האט אין זיין טאש איז פארשטייט זיך אז ער קען האלטן. יעצט אין אמת אריין די קל וחומר נישט אזא שטארקע קל וחומר ווייל מ'קען עס אפרעגן מיטן באקאנטן דיו לבא מן הדין להיות כנידון פשט אלע אנדערע גזילות וואס מיר ברענגען די וואך אין בית המקדש וועסטו נישט קענען אריינלייגן אין טאש די גאנצע וועסט קריגן א חלק פון דעם צוזאמען מיט אלע אנדערע כהנים פונעם משמר אבער דו ווילסט מאכן א קל וחומר אז דו קענסט אריינלייגן די גאנצע זאך אין טאש איז פארדעם באלד מיר זעען די גמרא וועט אפרעגן די קל וחומר אבער די קל וחומר גייט די גמרא נישט אפרעגן ווייל מען דארף עס נישט אפרעגן ס'איז נישט קיין שטארקע קל וחומר, אבער די עיקר איז די נעקסטע קל וחומר וואס מ'עט דא זעהן אין די ברייתא, ר' נתן אומר בלשון אחר, ר' נתן זאגט אן אנדערע לשון אז אונזער משה אונזער כהן קען מאכן א קל וחומר אזוי, אז וואס? אז ומה דבר שאין לו חלק בו עד שיכנס ברשותו, כשיכנס לרשותו אינו יכול להוציאו מידו, יעצט רש"י זאגט צוויי פשטים אויף וואס דאס גייט ארויף, איז די ערשטע פשט איז אזוי, די דין איז א ישראל ברענגט א קרבן בית המקדש, איז ווער טוט די עבודה מיט דעם, ווער קריגט די אלע חלקים וואס באלאנגט פאר די כהנים, די כהנים פון יענע משמר, אבער ווי מ'עט זען פון למודים דאס איז נאר א ישראל, א כהן וואס ברענגט א קרבן בית המקדש, איז דא זאגט מען נישט אז דאס גייט פאר די כהנים פון יענע משמר, נאר דער כהן אליין איז בעל הבית אויף דעם, ער קען דאס מקריב זיין, ער קריגט די חלקים פון דעם, און ער קען אויך מחליט זיין דאס צו געבן פאר א צווייטן כהן, ס'איז זיינס אינגאנצן, און ממילא אונזער משה קען מאכן א קל וחומר אזוי, אז מה דאך א קרבן פון א צווייטע כהן, וואס אונזער משה האט נישט קיין שום חלק אין דעם, אין לו חלק בו עד שיכנס ברשותו, ס'איז נישט זיינס, דער צווייטער כהן קען מחליט זיין צו טון מיט דעם וואס ער וויל, ער קען עס מקריב זיין, ער קען עס געבן פאר א צווייטן, משה'ס איז דאס נישט. אבער וואס איז טאמער דער צווייטער כהן איז מחליט ער וויל עס יא געבן פאר משה, ער איז ממנה משה משה זאל טון מיט דעם די עבודה, איז נאכדעם וואס מ'האט עס געגעבן פאר משה, איז אינו יכול להוציאו מידו קיינער קען עס יעצט נישט צונעמען פון אים, נישט די אנדערע כהנים פון די משמר, און נישט דער מענטש וואס האט געברענגט דעם קרבן אליין, נאכדעם וואס מ'האט עס אוועקגעגעבן האט מען עס אוועקגעגעבן. איז דאס איז ביי א זאך וואס ארגינעל האט משה נישט געהאט קיין שום חלק אין דעם, אבער אז מען האט אים עס געגעבן איז דאס זיינס, איז אויב אזוי כל שכן דבר שיש לו חלק בו עד שלא יכנס ברשותו, כל שכן גזל הגר וואס ער האט געהאט א חלק אין דעם, פונקט ווי אלע אנדערע כהנים פונעם משמר, איז אוודאי און אוודאי משנכנס לרשותו, נאכדעם וואס ס'איז אין זיין רשות, ס'איז אין זיין טאש, איז אינו דין, דאין אחר יכול להוציאו מידו? איז אוודאי און אוודאי קען עס קיינער נישט צונעמען פון אים. איז לכאורה זאל משה קענען האלטן די קרן וחומש אין טאש. רש"י זאגט אויך א צווייטע לשון, אז דאס וואס שטייט דבר שאין לו חלק בו גייט נישט ארויף אויף א קרבן פון א צווייטע כהן, נאר ס'גייט ארויף אויף תרומות ומעשרות. פשט, תרומה גדולה, אזוי ווי תרומה איז באלאנגט נישט פאר אלע כהנים, ס'גייט נאר פאר איין געוויסע כהן, און נאכדעם וואס ס'קומט אן צו יענע כהן קען מען עס נישט צונעמען, איז די זעלבע זאך דא, אבער על כל פנים, די קל וחומר איז די זעלבע, איז אזא קל וחומר לכאורה זאל דער כהן זאל דער משה קענען מאכן, זאגט אבער די ברייתא לא, ס'נישט קיין גוטע קל וחומר פארוואס? ווייל אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, סיי טאמער מ'רעדט פון תרומה, סיי טאמער מ'רעדט פון א קרבן פון א צווייטע כהן, איז דארט שכשם שאין לו חלק בו, כך אין לאחרים חלק בו, פשט נישט נאר משה האט נישט א חלק אין א צווייטן כהן'ס קרבן, אדער אין א צווייטע כהן'ס תרומה, נאר קיין שום כהן האט נישט קיין חלק אין דעם. איז תאמר בגזל, ווען ס'קומט אבער צו גזל הגר, איז שכשם שיש לו חלק בו, כך יש לאחרים חלק בו, איז פונקט ווי ער האט א חלק אין דעם, אלע אנדערע כהנים האבן אויך א חלק אין דעם, און ממילא קען זיין אז ביי א זאך טאקע וואס משה און קיין שום כהן האט נישט קיין חלק אין דעם, איז דארט זאגט מען אז נאכדעם סגייט אריין צו איין כהן אין טאש קען מען עס נישט צונעמען, אבער דא גזל הגר וואס האט געהאט שייכות צו אלע כהנים, איז ווער זאגט אז נאכדעם סקומט אן איינעמס טאש קען מען עס נישט ארויסנעמען, איז פארדעם איז די קל וחומר נישט קיין גוטע קל וחומר, איז פארדעם פירט טאקע אויס די ברייתא, אלא גזילו יוצא מתחת ידו ומתחלק לכל אחיו הכהנים, אז אוודאי היות וואס דער משה קען נישט מאכן א קל וחומר דא, מוז ער ארויסנעמען די קרן וחומש פון טאש, און דאס צעטיילן צווישן אלע כהנים פונעם משמר. פרעגט אבער די גמרא, והכתיב ואיש את קדשיו לו יהיו, פשט, דער פסוק זאגט אונז דא אז א כהן וואס ברענגט א קרבן, באלאנגט עס פאר אים. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, אונזער משה, דעם קרן וחומש האסטו געזאגט, ער קען עס נישט האלטן אין טאש, אבער וואס טוט זיך מיטן אשם? דער אשם איז דאך א אשם וואס ער איז מחיוב צו ברענגען, ווער דארף דאס מקריב זיין, און ווער גייט קריגן די חלקים פון דעם אשם? אוודאי ער אליין, משה אליין, ווייל ואיש את קדשיו לו יהיו, א כהן איז בעלבאס אויף זיין אייגענע קרבן, איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, אונז האט מען דאך פריערט געזעהן, די ברייתא האט געפרעגט ווי ווייסט מען אז די קרן וחומש גייט צו די כהנים פון יענעם משמר, האט מען געזעהן די ברייתא געברענגט די פסוק שטייט אין פסוק האשם המושב לה' לכהן מלבד איל הכפורים, אז אזוי ווי די איל הכפורים אזוי ווי די אשם, גייט צו די כהנים פונעם משמר די זעלבע זאך די קרן וחומש, איז אויב אזוי דא וואס די אשם גייט צו משה זאל מען אויך זאגן אז די קרן וחומש גייט צו משה אז משה קען האלטן זיין קרן וחומש, ענטפערט טאקע די גמרא ביסט גערעכט ער קען האלטן זיין קרן וחומש, אבער דאס איז געשטאנען דא אין די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי אז משה דארף געבן די קרן וחומש פאר אלע אנדערע כהנים פונעם משמר, זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן בכהן טמא, פשט די ברייתא רעדט פון א כהן טמא, וואס א כהן טמא קען נישט מקריב זיין זיין אשם, אז ער קען נישט מקריב זיין זיין אשם קען ער אויך נישט האלטן זיין קרן וחומש, אבער אין הכא נמי, א כהן טהור קען יא. איי פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו זאגן אז די ברייתא רעדט נאר פון א כהן טמא אי בכהן טמא דבר שיש לו חלק בו, מי אית ליה, פשט די ברייתא האט דאך אנגערופן דעם גזל הגר דבר שיש לו חלק בו, א כהן טמא האט נישט קיין חלק אינעם גזל הגר, ווייל גזל הגר, די תורה רופט עס אן אשם, פשט ס'האט א דין ווי קדשים, דאס גייט נאר פאר כהנים וואס קענען עסן קדשים, א כהן טמא קריגט נישט קיין חלק אין דעם. איז קען נישט זיין אז די ברייתא האט נאר גערעדט פון א כהן טמא. נאר וואס דען, זאגט טאקע די גמרא אז אוודאי האט די ברייתא גערעדט סיי פון א כהן טמא און סיי פון א כהן טהור, נישט דא אזא זאך אז משה האלט די קרן וחומש אין טאש. איי מ'האט דיך געפרעגט א קשיא פון א פסוק? שטייט אין פסוק האשם המושב להשם לכהן מלבד איל הכיפורים איז משמע אז די כהן וואס קריגט די אשם ער קריגט אויך די קרן וחומש. נו, אז משה איז מקריב זיין אשם פארוואס זאל ער נישט קענען האלטן זיין קרן וחומש? אלא נאר זאגט די גמרא טאקע אתיא לכהן לכהן משדה אחוזה. ס'איז דא א גזירה שווה לכהן לכהן פון שדה אחוזה וואס פון דארט לערנט מען ארויס אז משה קען נישט האלטן די קרן וחומש פאר זיך אין טאש. יעצט וואס איז דאס שדה אחוזה? שדה אחוזה איז די דין אז א מענטש וואס איז מקדיש א שדה אחוזה איז ער קען עס אויסלייזן, טאמער ער האט עס נישט אויסגעלייזט ביז יובל, און אדערווייל האט עס די גזבר פארקויפט פאר א צווייטן, איז ווען ס'קומט יובל גייט די שדה אחוזה פאר אלע כהנים פון יענע משמר, פון די משמר וואס האבן געארבעט ווען יובל איז אריינגעקומען. יעצט וואס איז טאמער א מענטש האט מקדיש געווען א שדה אחוזה, און די גזבר איז געגאנגען און ער האט עס פארקויפט פאר א כהן, יעצט פונקט דער כהן וואס האט עס געקויפט, איז ער גייט זיין אין די משמר וואס ארבעט ווען יובל קומט אריין, איז דארט וואלט געווען אפשר א צד אז ער קען יעצט האלטן די שדה אחוזה פאר זיך ער דארף עס נישט צוריק געבן צו צוטיילן צווישן אלע אנדערע כהנים, איז מ'וועט שוין זען ס'איז נישט אזוי, ער דארף עס יא צוריק געבן ממילא לערנט מען ארויס פון שדה אחוזה, אז אזוי ווי ביי שדה אחוזה קען נישט די כהן האלטן דעם שדה אחוזה אין טאש ער דארף זיך צוטיילן מיט אלע אנדערע, די זעלבע זאך דא, אונזער משה קען נישט האלטן דעם גזל הגר אין טאש, ער דארף עס צוטיילן מיט אלע אנדערע. יעצט, וואו זעט מען די לימוד ביי שדה אחוזה? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די פסוק זאגט ביי שדה אחוזה, והיה השדה בצאתו ביובל קודש להשם כשדה החרם לכהן, תהיה אחוזתו. איז פון אחוזתו דרש'נט די ברייתא אחוזתו מה תלמוד לומר. נאר וואס דען זאגט די ברייתא מנין לשדה היוצאה לכהנים ביובל, וגאלה אחד מן הכהנים, וואו ווייסט מען אז ווען א כהן איז לייזט אויס א שדה אחוזה, ער קויפט א שדה אחוזה פונעם גזבר, איז מנין שלא יאמר, ווי ווייסט מען אז ער קען נישט זאגן אז הואיל ויוצאה לכהנים ביובל, היות וואס יובל דארף מען סייווי סיי געבן פאר די כהנים פונעם משמר, והרי היא תחת ידי, און יעצט ליגט עס למעשה ביי מיר, און איך גיי זיין אין יענעם משמר, איז אפשר תהא שלי אפשר קען איך עס האלטן. און ודין הוא, ער קען מאכן א קל וחומר, אז מה דאך בשל אחרים אני זוכה, מה דאך אנדערע שדה אחוזה'ס עב איך קריגן, איז בשל עצמי לא כל שכן, איז פאר דעם תלמוד לומר שטייט אין פסוק, כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, וואס פון אחוזתו דרש'נט מען, אחוזה שלו, פשט, דאס וואס דער כהן האט געירש'נט פון זיין טאטן דאס איז זיינס, אבער ואין זו שלו, דאס וואס ער האט געקויפט פונעם גזבר דאס איז נישט זיינס ער דארף עס צעטיילן מיט זיינע ברודערס די כהנים וואס ארבעטן מיט אים. הא כיצד? יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים מען דארף עס טיילן צווישן אלע כהנים, און ממילא לערנט מען ארויס לכהן לכהן א גזירה שווה, אז הוא הדין ביי גזל הגר, דארף דער משה אויך צעטיילן די גזל הגר מיט אלע אנדערע כהנים פונעם משמר.